איז נישט די הלכה אז א מענטש וואס איז עומד בתפילה ושותת על ברכיו, א מענטש האט האט משתין מים געווען אינמיטן דאווענען, יעצט גייען מיר ווייטער מיט פארשידענע וויכטיגע הלכות, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, הנצרך לנקביו, וואס א מענטש דארף ארויס גיין אינמיטן און פארן דאווענען אל יתפלל זאל זיך נישט שטעלן דאווענען, ואם התפלל אויב האט ער יא געדאווענט בשעת וואס איז הנצרך לנקביו תפלתו תועבה. איז זיין תפילה א תפילת תועבה, די ערשטע הערה וואס מען דארף זיך שטעלן, אז נעכטן האבן מיר געהאט ווען ס'איז שותתין מים על ברכיו איז א מחלוקת צו ס'איז גברא דחויא אדער נישט, עס איז דא וואס לערנען אז אלעס וואס ער האט געדאווענט כל זמן ער האט פאקטיש נישט משתין מים געווען הייסט א גוטע תפילה, דא זאגסטו שוין דא איז ער נאר א נצרך לנקביו, ס'איז גארנישט געשען, מיט דעם אלעם איז תפלתו תועבה, ס'איז דא פארשידענע מהלכים אין די ראשונים וואס דאס מאכן א חילוק צווישן מי רגליים און און א נצרך לנקביו וואס דאס איז גדולים, מער א גלאטערע חילוק איז אז דארט רעדט מען, א מענטש האט נישט געדארפט ארויסגיין, ער איז א חולי, אינמיטן דאווענען איז געשען זאכן, איז דעמאלטס איז דעמאלטס ווערט די שאלה איז מצד זיך שטעלן שמונה עשרה נישט געווען קיין עוולה נאר וואס דען די פאקט איז ער האט נישט געקענט דורכגיין די גאנצע שמונה עשרה דאס מאכט מיך א צד צו זאגן אז עס איז געווען גברא דחויא דא רעדט מען א מענטש וואס ער ווייסט בכוונה אז ער איז א נצרך לנקביו און אזא מענטש האט נישט קיין רעכט זיך צו שטעלן דאווענען וואס איז די פראבלעם פון א נצרך לנקביו אוודאי נישט דא דא קיין דין צואה ס'איז נישט דא דא קיין דין פון והיה מחניך קדוש ווייל ער איז נאר א נצרך איז וואס איז די הלכה האבן מיר שוין געזען די גמרא גייט זאגן אז ס'איז דא א דין פון היכון, היכון מיינט אז א מענטש דארף זיך צוגרייטן צום דאווענען, די גמרא זאגט אין מסכת שבת א מענטש זאל זיך שטעלן דאווענען מיט שיינע קליידער, ס'איז דא א דין אז ווען דו קומסט אריין פארן מלך זאלסטו זיך אויפפירן אזוי ווי ס'פאסט אז א מענטש שטעלט זיך אזוי פארן מלך, און א מענטש איז אין א מצב פון נצרך לנקביו עס איז איז נישט קיין מצב פון ישוב הדעת, נישט קיין מצב פון נקיות, ס'איז נישט די וועג וויאזוי מ'שטעלט זיך. אמר ר' זביד, ואיתימא רב יהודה, לא שנו אלא שאינו יכול לשהות בעצמו. אז דער מענטש קען זיך נישט איינהאלטן, אבל אם יכול לשהות בעצמו תפלתו תפילה, די ראשונים האבן א שאלה צי ס'איז א לכתחילה פשט אז ער מעג, אויב קען ער זיך איינהאלטן מעג ער לכתחילה גיין דאווענען אזוי, זעהט אויס פון רש"י, אנדערע זאגן ניין, אז ס'האט נישט די שארפע גדר פון תפלתו תועבה, אבער אבער אוודאי לכתחילה דארף זיך א מענטש מכין זיין לתפילה, ועד כמה, וואס מיינט ער קען זיך איינהאלטן, אמר רב ששת עד פרסה, דאס איז פיר מיל, דאס איז א שעה און צוועלף מינוט, אויב א מענטש קען לעסטן א שעה און צוועלף מינוט, דעמאלטס קען ער זיך שטעלן דאווענען, און אויב ווייסט ער אז אין די שעה און צוועלף מינוט גייט ער מוזן גיין, איז א גרויסע שאלה פון תפלתו תועבה, און מען דארף זען א מענטש זאל זיך נישט אריינלאזן אין אזא מצב. איכא דמתני לה אמתניתא, אז נישט רב זביד אדער רב יהודה האבן געגעבן די גדר פון אינו יכול לשהות, און עס איז געשטאנען אין די ברייתא אליין, במה דברים אמורים שאין יכול לעמוד על עצמו, אבל יכול לעמוד על עצמו תפילתו תפלה. עד כמה, און דא קומט די הוספה פון אמר רב זביד עד פרסה אז די שיעור וואס א מענטש דארף זיך קענען איינהאלטן איז ביז פרסה. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן דאס האבן מיר אונז יעצט אויסגערעדט אז א נצרך לנקביו הרי זה לא יתפלל, פארוואס, וואס איז די טעם, משום שנאמר משום שנאמר היכון לקראת אלקיך ישראל, אז א מענטש שטעלט זיך דאווענען דארף עס זיין אזוי ווי ער איז עומד בפני המלך. גייט די גמרא יעצט ברענגען א שטיקל מוסר, ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאן. וואס מאכט דער מ"ד? מאי דכתיב? מאי דכתיב שמור רגליך כאשר תלך אל בית אלוקים, סאמר א פסוק אין קהלת. דאס טייטשט ער אזוי, די ערשטע זאך שמור רגליך מיינט שמור עצמך שלא תחטא, די ערשטע זאך דארף א איד וויסן אז אשרי מי שלא חטא, דו זינדיג נישט, ואם תחטא, אויב האט ער געזינדיגט, איז דא עצות, הבא קרבן לפני, גיי ברענג א קרבן און די קרבן וועט מכפר זיין, אבער וקרוב לשמוע, וואס מיינט וקרוב לשמוע, אמר רבא הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה, דאס איז דא א דריטע דרגה, די ערשטע דרגה איז זינדיג נישט, די צווייטע דרגה איז ברענג א קרבן, די דריטע דרגה איז אז ווען דו ברענגסט דעם קרבן טו תשובה, ווייל א קרבן אליינס אן תשובה פעלט די עיקר, ווי די פסוק זאגט ווייטער מתת הכסילים, זבח, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה, זיי טוען די ריטשועל באט זיי זענען זיי גייען נישט צו די כוונה צו די מכוון פון וואס דאס איז אז די מענטש זאל תשובה טון בלב. זאגט די פסוק ווייטער, כי אינם יודעים לעשות רע, דו ווייסט נישט פון צו טון שלעכטס, פרעגט די גמרא אז ס'שטימט נישט מיט די קאנטעקסט פונעם פסוק אי הכי צדיקים נינהו, מ'רעדט דאך דא פון רשעים, יא, פלוצלינג זאגסטו כי אינם יודעים לעשות רע, אלא אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן, ואין יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על אם על הרעה מביאים, ער ווייסט ער'ט געסווייפט זיין קרעדיט קארד פון בית המקדש, ער ווייסט נישט צו ער ברענגט א אשם א חטאת א שלמים א עולה, בכלל נישט נחוץ אז ער האט דא געזינדיגט, ער האט נישט קיין שום awareness אז אז ער דארף דארף עפעס תשובה טון, אמר הקדוש ברוך הוא בין טוב לרע אין מבחינים. ער ווייסט נישט קיין חילוק צווישן טוב און רע, והם מביאים קרבן לפני און ער ברענגט מיך נאך א קרבן, די גאנצע פוינט פון א קרבן איז א מענטש זאל צוקומען צו א געוויסע הבחנה אז דאס איז שלעכט און דאס איז גוט. סאו דאס איז געווען א שיינע דרשה אויף די פסוק, באט די עיקר וואס די גמרא וויל יעצט צוקומען איז צו א אנדערע דרשה פון אנדערע אמוראים אויפן זעלבן פסוק וואס האט שייכות צו אונזער שמועס. רב אשי ואיתימא רב חנינא בר פפא אמר שמור נקביך וואס מיינט דער שמור רגליך שמור נקביך היט אפ די נקבים מבין הרגליים בשעה שאתה עומד בתפילה לפני ווי רשי זאגט קומט דא צו א נייע הלכה דאס איז א הלכה אז א מענטש זאל זיין זהיר שלא יפיח אויבן האבן געהאט אויבן האבן מיר געהאט א הלכה פון א נצרך לנקביו דאס איז איין מין הלכה דא שמור רגליך וואס איז אביסל שארפער איז פשט איז אז סדארף זיין א געוויסע טהרה אינעם מענטש איז לייג איך צו א נייע הלכה שלא יפיח אז א מענטש דארף זיין זהיר אז ווען ער שטעלט זיך דאווענען זאל ער זיין אינגאנצן ריין ער זאל זיך היטן בשעת'ן דאווענען אז עס זאל זיך נישט מאכן קיין מכשול תנו רבנן קומט יעצט נייע הלכה א ביסל א חשבון גמרא לאמיר דאס צוזאמען פרובירן דורכגיין. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט הנכנס לבית כסא, א מענטש גייט אריין אין בית כסא חולץ תפיליו, זאל ער אויסטון זיינע תפילין ברחוק ד' אמות, ווען ער איז ווייט פון די בית כסא ד' אמות, ונכנס און אזוי קען ער אריין גיין. סאו לאמיר דא אויסשמועסן דריי נקודות, די ערשטע נקודה איז אז די חיוב, די מחייב פאר א מענטש אויסצוטון די תפילין, נישט ווי אונז זעמיר געוואוינט אפי' אריין אין בית כסא מען טוט אויס די תפילין, די מחייב איז מצד ווייל ער איז א נפנה. ווייל ער גייט פאקטיש ארויסגיין, ער איז א נצרך לנקביו, ער גייט פאקטיש ארויסגיין גדולים, באלד וועט די גמרא האבן א שאלה אויף קטנים, בשעת א מענטש גייט גדולים זאל ער נישט אנהאבן קיין תפילין, דאס איז די ערשטע זאך, די צווייטע זאך איז ווייל איך האב שוין די מחייב אז איך מוז אויסטון מיין תפילין, זאג איך דיר אז טו עס אויס ד' אמות ווייט פון די פון די בית כסא ווייל מ'רעדט פון א בית כסא קבוע, א בית כסא קבוע מיינט אז ס'איז שוין דא דארט גללים, עס איז נישט קיין כבוד אז די חליצה זאל זיין, איינמאל כ'האב שוין די מחייב פון די חליצה איז נישט קיין כבוד אז דו זאלסט עס טון לפני הצואה, מילא טוה עס ד' אמות ווייטער, ונכנס מיינט אז איך וואק יעצט אריין מיט די תפילין, באלד וועט מען זעהן, ס'איז א מחלוקת על כל פנים, אונז נעמען אן ווי בית הלל, אז א מענטש נעמט מיט די תפילין, חזל האבן מתיר געווען זאגט די גמרא, מיטצונעמען די תפילין אין בית כסא כדי מ'זאל עס היטן פון גנבים און און פון גנבים און פון און פון מייז וועט מען שוין זעהן אין די גמרא. סאו נאכאמאל, הנכנס לבית כסא גייט די גמרא שוין זאגן מ'רעדט פון א בית כסא קבוע. חולץ תפיליו, דאס גייט מיינען אז די חיוב פון חולץ זיין תפילין קומט מצד ווייל ער איז א נפנה, ווייל ער גייט ארויס הכנות. ברחוק ד' אמות, איינמאל איך האב שוין די חיוב טו עס ברחוק ד' אמות ווייל דא איז א בית כסא קבוע וואו ס'איז דא גללים, ונכנס מיט די תפילין אין די האנט. די אלע זאכן גייט יעצט מסודר ווערן. אמר רב אחא בר רב הונא אמר רב ששת לא שנו אלא בית כסא קבוע אבל בית כסא עראי חולץ ונפנה לאלתר אוודאי דארף איך אויסטון די תפילין ווייל איך בין א נפנה אבער די אבער איך האב נישט קיין, איך קען עס אויסטון בשעת וואס איך בין שוין אין בית כסא ווייל ס'איז נישט דא קיין קיין צואה וכשהוא יוצא ווען איך גיי ארויס מרחיק ד' אמות נעם איך מיין תפילין וואס איך האלט אין די האנט און איך וואק אוועק ד' אמות פון די בית כסא ומניחן איך לייג עס דארט פארוואס ווייל שעשאו בית כסא קבוע, יעצט איינמאל איך בין שוין געגאנגען דארט איז שוין דא גללים, האט עס שוין א דין בית כסא קבוע, מילא נישט קיין כבוד אז איך זאל אנטון תפילין אין די ד' אמות פון צואה. איבעיא להו, פרעגט די גמרא א שאלה מהו שיכנס אדם בתפילין לבית כסא קבוע להשתין מים, פשט אזוי, די אונזער שאלה איז צו משתין זיין מים וועט זיין מחייב אויסצוטון תפילין אזוי ווי ווען א מענטש איז נפנה גדולים, יא, מען רעדט דא פון א בית כסא קבוע לויט אונזער גט, אז מען רעדט פון א בית כסא קבוע איז די גללים איז דא. יא, סאו וואס איז בכלל די שאלה? די תירוץ איז אז איך האב נאכנישט געהאט די מחייב, איך האב נאכנישט געהאט די מחייב מצד דעם נפנה, און סאו פרעג איך דיר אויף השתנת מים איז ווייל די גללים אליין איז נישט קיין מחייב, גללים אליין זאגט מען נאר ווי דו זאלסט עס טון, איינמאל איך האב די מחייב טו איך ד' אמות זיין. איז רבינא שרי, רבינא לערנט אז השתנת מים איז נישט קיין מחייב, וועגן דעם קען איך עס טון אפילו אין בית, אין בית הכסא קבוע, רב אדא בר מתנא אסר. אתו שיילוה לרבא, איז רבא קומט מיט א מורא'דיגע חידוש, אז אוודאי השתנת מים אליין וואלט נישט געווען קיין מחייב פון אויסטון די תפילין, וואס דען? אמר להו אסור, אז ס'איז אסור אנצוהאבן די תפילין, און וועגן דעם וועל איך שוין דארפן טוהן בריחוק ד' אמות, פארוואס? ווייל חיישינן שמא יפנה בהן, א מענטש גייט שוין מי רגליים האב איך אלץ א חשש אפשר וועט ער זיך איבעררעכענען און ער וועט אויך גיין גללים, ואמרי לה שמא יפיח בהן, אדער איז דא די חשש פון שמא יפיח, אין אנדערע ווערטער, רבא נעמט יעדע השתנת מים און פארוואנדלט עס אין א נפנה. מילא האב איך שוין די מחייב אז איך דארף אויסטון די תפילין, און אוודאי יעצט וועל איך שוין דארפן טון בריחוק ד' אמות אלס א בית הכסא קבוע. האבן מיר דורכגעטון די סוגיא ווי און ווען און וואס איך דארף אויסטון די תפילין. יעצט גייט די גמרא האבן א שאלה ווי וואס טו איך מיט די תפילין. סאו אונז האבן מיר שוין געמאכט הקדמה אז ונכנס, איך מארטש אריין אין בית הכסא מיט די תפילין אין די האנט, ווייל דאס איז די מסקנת הגמרא, באט די גמרא גייט דורכגיין פארשידענע שיטות וואס מען טוט מיט די תפילין נאכדעם וואס איך האב עס אויסגעטון.

עס קען זיין זייער נאנט צו די בית הכסא, יא? איך דארף עס אויסטון בריחוק ד' אמות, נאכדעם נעם איך עס צום נענסטן פענסטער צום רשות הרבים, און און איך לאז עס דארט איבער, וכשהוא יוצא מרחיק ד' אמות, איך דארף יעצט אוועקוואקן ד' אמות, ומניחן, און דארט טו איך עס אן, דברי בית שמאי, ובית הלל אומרים אוחזן בידו ונכנס, איך קען געהעריג אריינגיין אין בית הכסא מיט די תפילין, רבי עקיבא אומר אוחזן בבגדו ונכנס. רבי עקיבא איז עפעס אזא מיטל וועג אז ס'איז דאך נישט אינגאנצן קיין כבוד אז א מענטש זאל אריינגיין מיט מיט תפילין אין די האנט אין בית הכסא, ממילא וויקל עס איין אין דיין בגד, פרעגט די גמרא בבגדו סלקא דעתך? זימנין מישתלי להו ונפלי, סתם איינוויקלען אין א רעקל וועט עס זייער גרינג אראפפאלן, אלא אימא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס, דעק עס צו מיט דיין בגד, האלט עס אן מיט די האנט און אזוי גיי אריין. אדער, געבט רבי עקיבא נאך אן עצה, און ער זאגט ומניחן בחורין הסמוכין לבית הכסא.

יעדן טאג ביים דאווענען, ס'איז א זאך וואס א מענטש האט אייביג געהאט מיט זיך און מ'האט עס זייער געוואטשט, צוויי ס'איז א טייערע זאך, ס'איז נישט געווען קיין זאך, ס'איז א הייליגע זאך, חזל האבן זייער שטארק מקפיד געווען עס זאל נישט פארלוירן גיין, ויבא לידי חשד, פארציילט די ברייתא א מעשה, ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורין הסמוכין לרשות הרבים אזוי ווי בית שמאי, ובאת זונה אחת, ונטלתן ובאת לבית המדרש, ואמרה ראו מה נתן לי פלוני בשכרי, געב א קוק וואס דער בחור האט מיר באצאלט, פאר מיין ארבעט איז כיון ששמע אותו תלמיד כך, ער האט געהערט ווי מען באשמוצט אים, איז עלה לראש הגג ונפל ומת, ס'איז געווען עק וועלט. איז באותה שעה התקינו שיהא אוחזן בבגדו ובידו ונכנס. סא אוודאי דאס איז די מערסט עקסטרעמע פאל ווען מ'זאגט פאר א קינד גיי נישט אליין אויף די גאס ווייל ס'איז געווען א מעשה פון לייבי קלעצקי מיינט מען נישט אז מ'איז חושש יעצט אז ס'גייט געשען די ערגסטע, ס'איז אוודאי דא הונדערט דרגות אויך, באט מען כאפט אלס אן די מערסט עקסטרעמע פאל, און די עיקר געדאנק דא איז אז כ'האב מורא עס וועט גע'גנב'ט ווערן אדער פארלוירן ווערן, עד כדי חשד ביז צו אזא הארבע מעשה וואס איז דא געשען. תנו רבנן, האמער נאך א ברייתא. סאו ביזדערווייל האמער געהאט דריי שיטות. סאו האמער געהאט א שיטה פון בית שמאי וואס זאגט לאז עס בחורין הסמוכין לרשות הרבים, בית הלל זאגט א ניין, נעם עס, האלט עס ממש אין די האנט, און לכאורה פון בית הלל זעט עס אפילו בחורין הסמוכין לבית כסא זאל איך עס נישט איבערלאזן ווייל ס'ווערט א פראבלעם, הגם דארט וועט עס קיינער נישט גנב'נען, כ'האב מורא פון מייז, און רבי עקיבא לערנט אז אדער אדער האלט עס אין דער האנט און דעק עס צו מיט א בגד, אדער געט ער יא די רעכט פון בחורין הסמוכין לבית כסא, לאמיר זען, תנו רבנן, בראשונה היו מניחין תפילין בחורין הסמוכין לבית כסא. אזוי ווי ר' עקיבא, ובאין עכברים ונוטלין, נאך אלץ נישט געקלאפט, ס, ונוטלין אותן, התקינו שיהו מניחין אותן בחלונות הסמוכות לרשות הרבים, און מ'איז געגאנגען פארקערט, מען האט עס ארויסגעטראגן, און במקום רשות הרבים דרייען זיך נישט קיין מייז ווייל דארט דרייען זיך מענטשן, איז עס געווארן ובאין עוברי דרכים ונוטלין אותן, התקינו שיהא אוחזן בידו ונכנס אזוי ווי בית הלל אז א מענטש זאל עס נעמען מיט זיך, אמר ר' מיאשא בריה דרבי יהושע בן לוי, אז די הלכה די הלכה איז אזוי ווי בית הלל, נאר וואס דען, טו עס אויף די מערסט ריספעקטפול וועג וואס דו קענסט, גוללן כמין ספר, ראול צאם די די רצועות אויף די תפילין, ואוחזן בימינו וואס איז דיין שטארקע האנט, כנגד לבו, אז אפילו איך נעם עס אריין אין בית כסא, לייג איך עס נאך אלץ לעבן מיין הארץ צו ווייזן ריספעקט אז איך טו עס דא, איך נעם עס נאר אריין ווייל איך וויל, ווייל איך וויל עס, ווייל איך וויל עס אפהיטן, אבער אוודאי בין איך מחשיב די תפילין, האבן שוין אויבן געהאט די הלכה למשל ביי א ספר תורה, אז א מענטש רייט אויף א חמור אויב האט ער יראה מפני הליסטים, ס'איז די זעלבע קאנצעפט, אז יראה מפני הליסטים איז מעג ער זיך ארויף זעצן אויף די ספר תורה, ווייל ווען עס קומט צו היטן אז ס'זאל נישט גע'גנב'עט ווערן איז עס אוודאי דאס איז דאס איז מיר די וויכטיגסטע, ס'הייסט נישט ס'הייסט נישט אז כ'בין מזלזל דערין, ס'טוט זיך פאר א וויכטיגע סיבה. אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן, ובלבד שלא תהא רצועה יוצאה תחת ידו טפח. אז געב אכט אז א רצועה האט אויך א קדושה, דארפסט עס אלעס האלטן אין דיין האנט, און אזוי די גאנצע זאך דארף זיין צוזאמגעראלט, רשי איז מאריך אז די קדושה האט אין זיך ש און ד' די ד' איז ביי די תפילין של ראש און די ש איז דא אויפן תורה אויפן של יד און די י' איז די אנדערע זייט שטעקט זיך אויס, על כל פנים רשי מאכט דעם חשבון אז אז די רצועות האבן די שם שקי. אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי זירא, דא קומט זייער אינטערעסאנטע גמרא, אונז האבן יעצט געהאט אלע מיני היתרים אז א מענטש קען אריין גיין מיט די מיט די תפילין אין בית כסא אריין, סאו וואס די וואס די גמרא גייט יעצט זאגן אז די גאנצע היתר איז געזאגט געווארן ווייל דער מענטש ווען ער קומט ארויס פון בית כסא גייט איז זיין פלאן געווען צוריק אנצוטון די תפילין, יא, למשל אינמיטן טאג, ווייל חזל האבן אים געזוכט פאר צו פארגרינגערן אז ער זאל נישט דארפן יעצט טרעפן א פלאץ ווי ער זאל סעיפלי אוועק לייגן זיינע תפילין ווייל ער וואלט דאך עס אנגעטוהן. איז סתם לייגן דא אויף הפקר האבן זיי נישט געוואלט האבן חזל געזאגט קענסט אריין גיין וואס טוט זיך אויב עס ווערט ביינאכט יא און דער מענטש לילה לאו זמן תפילין לכתחילה איז דער מענטש גייט אוועק דער מענטש גייט שוין אוועק פאקן די תפילין פארן גאנצן טאג. פארן גאנצן נאכט, איז ווי לייגט ער עס? דא האט ער שוין נישט די היתר פון אריין גיין מיט די תפילין אין בית כסא, ווייל ער מוז דאך עס סיי ווי פארקירן פאר ערגעץ איבער די נאכט. אמר רבי יעקב בר אחא אמר רבי זירא לא שנו אלא שיש שהות ביום ללבשן, ס'איז נאך דא צייט אין טאג אז ער זאל עס קענען נאכאמאל אנטון, און אמאל איז מען דאך געגאנגען מיט תפילין א גאנצן טאג, אבל אין שהות ביום ללבשן, ס'ווערט שוין נאכט, איז עושה להן כמין כיס טפח, מאכט מען א בייטל וואס איז גרויס ווי א טפח ומניחן און לייגט עס דארט אריין, און איינמאל כ'האב דעם בייטל טפח איז רש"י זאגט אז איך קען עס שוין אראפ לייגן אויף די קרקע וועגן ס'הייסט שוין אן אייגענע אוהל, אנדערע ראשונים זאגן יעצט קען איך שוין אפילו אריין טראגן אין בית כסא ווייל איך האב שוין נישט די היתר פון ביד איך דארף שוין דעם בייטל. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ביום גוללן כמין ספר ומניחן בידו כנגד לבו אזוי ווי דאס האמיר אויבן געזען ובלילה עושה להן כמין כיס כמין כיס טפח ומניחן דאס איז די זעלבע הלכה ווי דאס האמיר יעצט געזען אמר אביי אביי גייט יעצט רעדן וועגן די תפילין בייטל. לא שנו אלא בכלי שהוא כליין, אויב ס'איז א כלי המיוחד, ער האט געקויפט אין מפואר א שיינע תפילין בייטל וואס איז מיוחד פאר די תפילין, איז דעמאלטס איז דא א דין טפח, ווייל אויב גייט עס נישט האבן קיין שיעור טפח גייט עס נישט הייסן קיין רשות בפני עצמה. פארוואס ווייל ס'גייט בטל ווערן צו די תפילה אה צו די תפילין אבל בכלי שאינו כליין, סתם ער האט גענומען יעצט עפעס א זעקל וואס איז נישט מיוחד ער האט קיינמאל נישט מזמין געווען אז דאס גייט זיין מיין תפילין בייטל איז אפילו פחות מטפח אפילו ס'איז ווייניגער ווי א טפח ס'איז ס'איז שוין גענוג הפסק אמר מר זוטרא ואיתימא רב אשי תדע איך גיי דיר ווייזן א ראיה אויף א פלאץ ווי מ'טרעפט אז אפילו א פלאץ וואס האט פחות מטפח הייסט ווי א ווי א מקום בפני עצמו, שהרי פכים קטנים מצילין באוהל המת, ס'איז דא ערדענע כלים וואס איז פארמאכט, אויב איז דא זאכן אינעווענדיג און די די כלי חרס איז נישט מקבל טומאה, אויב ס'איז פארמאכט און אלע זאכן וואס ליגן אין די כלי חרס גייט אויך נישט מקבל טומאה זיין, די הלכה איז אפילו ס'איז פכים קטנים, תוס' זאגט והוא דאית ביה מעט אויר, אויב האט עס אביסל לופט, אויב האט נישט קיין לופט איז דאך ממש גארנישט, א פארמאכטע זאך, אנגעפילטע זאך, אויב האט עס אביסל לופט קוק איך עס אן, קוק איך עס אן ווי א, ווי א מקום, ווי א מקום בפני עצמו, איז פון דא ברענג איך אריין אז עס איז דא אזא זאך, עס איז אביסל שווער ווייל עס איז נישט ממש אין הנידון דומה, מען דארף וויסן וויאזוי מען שטעלט עס צוזאם, על כל פנים מען טרעפט אזא קאנסעפט אז א פלאץ וואס איז פחות מטפח קען האבן א א דין מקום בפני עצמו, ממילא דא אויך, ווילאנג איך האב עס נישט מזמין געווען ל ל לכליין, איך האב עס נישט מזמין געווען אז דאס גייט זיין די בייטל פארן תפילין, העלפט אפילו פחות מטפח. זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה, כי הוה אזלינן בתריה דרבי יוחנן, פלעגט מען נאכגיין רבי יוחנן, כי הוה בעי למיעל לבית כסא, ווען ער האט געדארפט אריינגיין בית כסא, כי הוה נקיט ספרא דאגדתא, אויב האט ער געהאלטן א ספר, א גמרא, איז הוה יהיב לן, האט ער אונז געגעבן, האט ער נישט געוואלט ארייננעמען בית כסא, כי הוה נקיט תפילין, אויב האט ער געהאלטן תפילין, לא הוה יהיב לן, הגם ער האט געהאט דא א הויז בחור, ער האט געהאט דא גבאים.

לא הוה יהיב לן, האט ער אונז נישט געגעבן, אמר הואיל ושרונהו רבנן, די רבנן מתיר געווען אריינצונעמען די תפילין אין בית כסא, ננטרן, זאל עס זיין פאר אונז א שמירה, און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.